א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו גוט געלט נומבער זיבעצן מיט א גוטן איד רבי חיים עקשטיין א גוטן אינוועסטער א גוטן מורה דרך א גוטן טיטשער יא א גוט יאר ר' פנחס. א גוטן חיים.
אקעי ס'איז אריינגעקומען אזא שאלה, עז יוזשעל איך גיי פארלייענען די שאלה און דו וועסט מיר זאגן צו איך האב גוט פארשטאנען די שאלה. איז אז דער איד שרייבט אז ער האט געטראפן א וועג וויאזוי צו אינוועסטן אין די סטאק מארקעט, און ס'זעט אויס ער האט אנגעהויבן מיט קליין געלט, ער האט אנגעהויבן נאכדעם מיט מער געלט, און זיין שאלה איז צווייפאכיג, ער האט צוויי שאלות, די ערשטע שאלה איז, וויאזוי ווייס איך אויב איך בין מצליח צו נישט? דאס הייסט, לאמיר זאגן מיין פארטפאליאו שטייט בעסער היינט ווי ס'איז געשטאנען מיט א חודש צוריק, קען דאך עס אבער זיין אז אין א חודש ארום וועט עס יא זיין שוואכער, איז דארף ער ווארטן ווילאנג ער פארקויפט אלע זיינע שעירס צו וויסן סוף פסוק צו ער האט מצליח געווען צו נישט, ער נוצט א משל חיים, כדי צו וויסן צו רוסלאנד אדער אוקריינע ווער ס'איז שטערקער מוז איך ווארטן ביז סוף פון די מלחמה אדער איך קען שוין אינמיטן די מלחמה ווען רוסלאנד און אוקריינע טוישן נאך אויף שעירס, אינדיווידזשועל שעירס, און ס'איז נאכנישט באשטימט געווארן די גורל פון די גאנצע פארטפאליאו צו מ'קען שוין דעמאלטס מחליט זיין אויב אויב ווער ס'איז שטערקער ניין צו ער האט מצליח געווען צו נישט. צווייטע שאלה איז נאכן האבן א וועג פון מעסטן, נאכן ער ווייסט שוין די תשובה אויף שאלה איינס, און ער האט שוין געטראפן דעם אופן פון מעסטן צו ער איז מצליח צו נישט, ווי לאנג דארף ער ווארטן צו זען אויב די מהלך איז א גוטע מהלך? ער זאגט אקעי לאמיר זאגן כ'האב יא מצליח געווען מיט די פארטפאליאו וואס כ'האב יעצט, וויאזוי ווייס איך אויב די מהלך איז א גוטע מהלך בכלל צו גיין מיט דעם ווייטער?

אבער ס'איז א א לייף שאלה, א שאלה פון די לעבן פון א מענטש. נעם אן וועלכע זאך דו ווילסט, נעם עני ביזנעס, עני אינוועסטמענט, און לאז אפ די סטאק מארקעט, מיך האט ער געשיקט די שאלה ווייל איך רעד אסאך פון די סטאק מארקעט, אבער רעד פון עני זאך אין א מענטש'ס לעבן, עני ביזנעס, עני אינוועסטמענט, און איך פרעג דיך די זעלבע שאלה, וויאזוי ווייסטו אז ס'ארבעט און וויאזוי ווייסטו אז ס'ארבעט נישט? אז דו קויפט ריעל עסטעיט, wow ס'איז ארויפגעגאנגען, wow ס'ברענגט פעסיוו אינקאם, אבער. א דרייסיג יעריגער מענטש, א פערציג יעריגער מענטש טראכט, איך האב נאך האפענטליך הונדערט און צוואנציג יאר צו גיין, וויאזוי ווייס איך ביי די ענד אוו די דעי צו עס האט זיך אויסגעארבעט צו נישט? און די עכטע ענפער פאר דעם איז לכאורה וויאזוי איך פארשטיי, אז ווען מ'וועט זיצן נאך הונדערט און צוואנציג יאר ארום, מ'וועט זיצן שבעה, מ'וועט איבערשמועסן די לעבן, און מ'וועט איבערשמועסן צו ס'האט געארבעט צו נישט. ביז דעמאלטס ווייסט קיינער גארנישט וואס ס'גייט זיין. לאמיר דיך פרעגן, א מילך דו קויפסט ווייסטו בערך ווי לאנג ס'גייט האלטן און ווי לאנג ס'גייט נישט ארבעטן, אבער עני זאך וואס דו גייסט אריין, וואס איז א לאנג טערם זאך, ארבעט עס אזוי לאנג ביז עס הערט אויף צו ארבעטן. אקעי, סאו חיים, איך קען נישט נישט ריעל עסטעיט נישט סטאק מארקעט, אבער עס האט מיר אויך געזאגט עמיצער א מומחה, אה יא, ער האט מיר געזאגט אז לגבי חינוך פון די קינדער, ער זאגט צו דו האסט געטון א גוטן דזשאב צו נישט, וועסטו געוואר ווערן אין צוואנציג יאר ארום, יעצט קענסטו נאר טון וואס ס'מאכט יעצט סענס צו טון. סאו לענינינו, צוריק צו דיין פראפעשן, איינע פון דיינע פראפעשנס, די סטאק מארקעט אינוועסטינג, יא, איז איך פארשטיי, ער ווייסט נישט, סוף סוף סוף סוף סוף העט ער קענען צוריק קוקן און זען ס'איז גוט געווען ס'איז נישט גוט געווען, וואס זאל ער אבער טון יעצט? ער וויל יעצט וויסן צו דאס איז מצליח אדער נישט.
ס'איז אזוי, טאמער דו ווילסט, טאמער דו קומסט מיט א נייע חידוש וואס האסט נישט קיין אויסגעטרעטענע וועג פון פארדעם פון מומחים וואס האבן עס געטעסט און וואס האבן עס געפראווט אז אין א לאנגע צייט ארבעט עס, עגעין, נישט ווייל אין א לאנגע צייט מיינט הונדערט פראצענט ס'גייט ארבעטן, באט וואס נאך קען א מענטש טוהן אויסער דאס, כ'מיין איך זעה אז איבער א לאנגע צייט ארבעט עס, כ'מיין צו זאגן אין די לעצטע הונדערט יאר ארבעט עס, כ'דארף דאך, כ'קען דאך נאר טוהן שכל'דיגע זאכן, וואס נאך כ'קען דאך נישט גיין מיט קאפ אין וואנט אריין. איז אויב די, כ'מיין א מענטש ווערט סיי ווי נישט גאראנטירט מיט גארנישט, נישט מיט זיין געזונט, נישט מיט גארנישט, דער אייבערשטער זאל העלפן יעדער זאל זיין געזונט און יעדער זאל האבן פרנסה בריווח און בשפע, באט וואס ווייס איך עכט וואס ס'גייט זיין, אבער אויב די האסט נישט קיין אויסגעטרעטענע מהלך, איז דא אזא וואס ווערט אנגערופן בעק טעסטינג, בעק טעסטינג?
בעק טעסטינג מיינט אז דו גייסט אויף צוריק, אין געוויסע מארקעט קאנדישאנס קענסט גיין ווי לאנג צוריק דו ווילסט, און דו טעסט אויס דיין מהלך אין געוויסע מארקעט קאנדישאנס, למשל אויב איך וואלט ווען געטון דאס וואס איך טו יעצט אין יענע מארקעט קאנדישאן וואס וואלט ווען געווען? די פראבלעם איז.
רגע, איך האב נישט פארשטאנען, ער זאל עס למעשה טון בפועל?
ער זאל למעשה צוריק גיין אין היסטערי, און ס'איז דא גענוג סאפטוועיר און טולס פאר דעם, וויאזוי צוריק צו גיין אין היסטערי, און נעמען דיין מהלך און ארויפלייגן ארויפלייגן, ס'הייסט א הייפאטעטיקל טרעיד, א העטעך פעטעך שמעטעך טרעיד. למשל איך וואלט ווען דעמאלטס געגאנגען און געמאכט דעי וואס איך מאך יעצט, און ס'וואלט אריבער געגאנגען יענע תקופה וואס ס'איז אריבער געגאנגען אויף די וועלט, וואלט מיין מהלך געבליבן געארבעט אדער נישט?
אה דאס הייסט, סאו ס'איז אזוי ווי מ'זאל גיין פרעגן זאל גיין פרעגן דעם גרויסן חכם וואס האט געלעבט פופציג יאר צוריק, און האט געלעבט לאמיר זאגן ער האט געלעבט פופציג יאר, און האט געזען און ער האט זיך געשפילט אויף די מארקעט מיט כל מיני אומשטענדן ווען די מארקעט איז געווען אזוי און אזוי, רעכטס לינקס ארויף און אראפ, כל מיני זאכן וואס האבן השפעה אויף די מארקעט, און יענער האט אינוועסטעט אויף דעם אופן ווי דער שואל האט אינוועסטעט, און מען פרעגט יענעם וואס זענען די רעזאלטס געווען? סא זאגסטו די חכמים זענען געוויסע סאפטוועירס, מען גייט די. ס'דא סאפטוועירס אבער די חכם איז נישט די סאפטוועיר, די חכם איז דער וואס ס'נוצט די סאפטוועיר, דער וואס ס'טרעפט די מהלך עס צו טוהן פונקטליך, און איך בין נישט קיין עקספערט אין דעם, איך זאג דיך קלאר איך בין נישט קיין עקספערט אין דעם, און איך האב געוויסע זאכן וואס איך טוה וואס איך פארלאז מיך אויף אנדערע חכמים ווייל איך ווייס איך בין נישט די גרעסטע חכם אין די עיריע, סא ס'איז זייער א וויכטיגע זאך צו צו וויסן. איבער די צייט צו די זאך האט געהאלטן צו נישט, דאס איז נאמבער וואן. נאמבער טו, ביי די וועי אז מען רעדט פון די גאנצע נושא, איך קען מענטשן, איך געדענק צוואַנציק דרייסיג יאר צוריק איז געווען איז געווען ביזנעסעס, מען זאגט wow די ביזנעס ער איז מצליח און ס'גייט און אהער און אהין, און און ס'האט אויסגעזען ווען דו פרעגסט מיך די שאלה דעמאלטס זאג מיר יענעמס מהלך ארבעט וואלט איך געזאגט אוודאי וואס איז די שאלה קוק אן ווי שיין ער איז מצליח אבער יעצט צוואַנציק יאר שפעטער ווייס איך קלאר און דו ווייסט קלאר אז יענעמס מהלך האט נישט געארבעט כ'קען נישט זאגן ס'האט נישט געארבעט ס'האט געארבעט דעמאלטס עס ארבעט אבער נישט יעצט סאו איך קען מענטשן וואס זענען געווען צוואַנציק דרייסיג יאר צוריק אין מהלכים וואס האט געארבעט אמעיזינג און יעצט ארבעט עס נישט און דער מענטש ארבעט צוזאמען מיט דעם נישט, און איך קען מענטשן וואס זענען געווען דעמאלטס עס געהאט א ביזנעס וואס האט געארבעט מורא'דיג מורא'דיג גוט, און יעצט ארבעט עס שוין נישט אבער זיי ארבעטן נאך אלץ. זיי ארבעטן נאך אלץ מיט די מהלך אבער די ביזנעס ארבעט נישט.
די ביזנעס ארבעט נישט, וואס איז די וואס איז די חילוק פון די צוויי? וואס איז די חילוק פון די צוויי ווען איך קוק צוריק, אוודאי אלעס איז באשערט און און און דער אייבערשטער פירט די וועלט און דער אייבערשטער כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל, דער אייבערשטער געבט דיר חכמה וואס צו טון, אבער דער חילוק פון די צוויי איז געווען, איינער איז געגאנגען מיין ביזנעס ארבעט און ס'גייט אייביג ארבעטן און איך האב די מהלך און ס'גייט זיין גוט און איך בין בולעט פרוף, ס'דארף געשען עפעס א חוץ לדרך הטבע זאך אז מיין ביזנעס זאל אויפהערן צו ארבעטן אזוי שטארק בין איך. ממילא איז זיין גאנצע כוחות איז געליגן, די גאנצע געלט און זיין גאנצע כוחות און זיין אלעס האט ער אריינגעלייגט אין די ביזנעס, איז די סעקאנד וואס דער שלא כדרך הטבע איז אנגעקומען, איז ער מיטגעגאנגען צוזאמען מיט די ביזנעס, דאס איז איין מין ביזנעס. צווייטע מין ביזנעס איז געווען א ביזנעס וואס ער האט געזאגט דער אייבערשטער געבט מיך יעדן טאג הצלחה, איך דאנק די אייבערשטער פאר דעם, איך מיין איך ווייס וואס איך טו, ס'קוקט אויס אז שכל'דיג דארף מיין ביזנעס אנגיין פאר זייער א לאנגע צייט, אבער איך ווייס אז אסאך מאל קען דער אייבערשטער פירן די וועלט אנדערש ווי אונזער שכל זאגט און איך בין מחיוב צו טון מיין השתדלות כדי צו מיך מסדר זיין אז אפילו אויב עפעס גייט אנדערש גיין זאל איך אויך זיין מסודר. די חילוק פון די צוויי איז געווען למשל איינער האט געדינגען זיין פלאץ אין א אין א פלאץ וואס זיין ביזנעס גייט, לאז מיך צו רו, איך בין נישט אין ריעל עסטעיט און אז איך האב עקסטערע מיליאן דאלער גיי איך עס אינוועסטן צו קויפן נאך א מאשין און אינקריסן פראדאקשן, איך גיי פארברייטערן מיין ביזנעס. דער צווייטער האט געזאגט אזוי ווי איך ווייס נישט וואס ס'גייט זיין, כאטשיג וויל איך אונען די בילדינג וואו איך האב מיין ביזנעס, און ער האט גענומען א מיליאן דאלער און ער האט געאונט די בילדינג. אקעי, איינעם'ס ביזנעס איז געגאנגען און ער איז מיטגעגאנגען, דער צווייטער'ס ביזנעס איז געגאנגען און ער האט געבויעט דארטן צוויי הונדערט יוניטס וואס ער קאלעקט דארטן רענט, דאס איז די חילוק פון די צוויי.
אהא. סאו די אונטערשטע שורה פון יענעם איז אז צו דעם מהלך ארבעט זאגסטו אויב ס'ארבעט יא גיי ווייטער דערמיט
לכאורה
אבער ער זאל טעסטן אויך האב איך פארשטאנען פון דיר. אקעי לאמיר מאכן דריי סטעפס.
אקעי. לאמיר מאכן דריי סטעפס. כ'מיין אז מיט די דריי סטעפס וועט זיין מסודר. נאמבער וואן איז א וויכטיגע זאך צו בעק טעסטן. זען וויאזוי ס'האט געארבעט אין אנדערע אומשטענדן. יעצט. איך ווייס אז ס'איז דא זייער אסאך אידן וואס זענען מורא'דיג ביזי און זענען קיין עין הרע מטופל און זיי האבן זייער א אנגעפילטע סדר היום און איך טראכט איך גיי יעצט אנהייבן מיט א בעק טעסטינג ביזנעס, מאך נישט קיין געלט פון בעק טעסטן, סאו ס'קען זיין דו גייסט טשיטן און דו גייסט מיך נישט פאלגן מיט נאמבער וואן, אקעי, סאו לאמיר גיין צו נאמבער טו, נאמבער טו דארפסטו מאכן זיכער אז אפילו אויב און ווען ס'ארבעט נישט, זאלסטו נישט אריינלייגן דיין גאנצע געלט אין עס, און דו זאלסט זאלסט זאלסט קאטן דיינע לאסעס, זאלסט וויסן אז יא ס'ארבעט, ברוך השם ס'ארבעט איך בין זייער צופרידן, באט דזשאסט אין קעיס ס'ארבעט נישט וואס גיי איך דעמאלטס טוהן, וואס איז די מערסטע וואס איך קען פארלירן, און דו דארפסט זיין אקעי מיט די נאמבער.
קיצור, ס'איז דא א היכי תמצא אז ס'גייט נישט ארבעטן, זיך גרייטן אויף אזא היכי תמצא,

ענד יו דאונט וואנט דעט טו העפן, דו ווילסט נישט דאס זאל געשען, סאו מאך זיכער אז דו קאטסט דיינע לאסעס, אז דו ווייסט אז יא איך טריי עס אויס, ס'ארבעט ברוך השם און איך גיי ווייטער מיט עס, און איך ווייס אבער וואס איז די ווארסט קעיס סינעריאו, וואס איז די ערגסטע וואס ס'קען געשען אויב ס'ארבעט נישט, דאס איז נאמבער טו, און איך וועל דיר זאגן, אז מ'רעדט פון דעם קען איך דיר זאגן פון מיין עקספיריענס אז די גרעסטע די גרעסטע פעיליערס אין די סטאק מארקעט זענען די גרעסטע בעלי גאווה,
אהה וואו. פארוואס? ס'פאסט אים נישט משלים צו זיין, אז ער האט א דורכפאל און ס'איז געפארן אנדערש ווי ער האט גערעכנט ווי ער האט געטראכט, סאו גייט ער ווייטער קאפ אין וואנט.
איך האב א מהלך, ס'האט געארבעט פאר דריי חדשים און איך ווייס אז ס'גייט ארבעטן און אויב איז ער באמת נאך טאקע שטערקער בעל גאווה זאגט ער נאך ס'איז באשערט, אוודאי איז עס באשערט, איינמאל ס'איז געשען איז עס באשערט.
אבער נוץ עס נישט אלס א תירוץ אז ס'פאסט מיך נישט אראפצובעקן.
יא. יא. יא. און איינס פון די גרעסטע שליסלעך פון הצלחה אין די מארקעט איז ענווה. כ'ווייס נישט, צי די מארקעט גייט ארויפגיין מארגן אדער, וויפיל מ'ווייסט, איך האב אזוי ליב מענטשן קומען, חיים, די מארקעט גייט מארגן ארויפגיין אדער אראפגיין? וואס ענטפערסטו? איך זאג איך מיין, איך האב א פילינג וואס איך האב א פילינג, באט איך ווייס נישט. און ווי לאנג, אזוי ווי, איך קוק עס אן אייביג, איך דארף זיין אקעי אפילו אפילו אויב ס'איז א פיפטי פיפטי טשענס. אויב ס'גייט ארויף גיין האב איך א מהלך וואס צו טון, און איך ווייס אויב ס'גייט אראפ גיין האב איך א וועג ארויס, איי קאט מיי לאסעס, און דאס מיינט נישט אז איינער האט מיך עפעס רידזשעקטעד, קיינער האט מיך גארנישט רידזשעקטעד. זאגסט יעצט אויף אן עמאושענעל לעוועל, אז טאמער איך האב א דורכפאל און איך דארף משלים זיין אז איך האב דא באגראבן געלט, יא, ס'איז נישט אזוי ווי איינער האט מיך צאמגעפאטשט. קיינער האט מיך נישט געפאטשט, קיינער האט נישט געזאגט אז איך ווייס נישט וואס ס'טוט זיך מיט מיר, קיינער האט מיר פערזענליך גארנישט געטון, סך הכל דער אייבערשטער האט געוואלט ס'זאל זיין אנדערש, און איך בין געווען אנגעגרייט פון פאראויס אז דאס איז א שטארקע פאסיביליטי פון א אוטקאם אז ס'גייט גיין אנדערש ווי כ'האב געמיינט, גארנישט געשען, לייף גאוס אן. און דאס מיינט אויך נישט אז מיין מהלך ארבעט נישט ווייל ס'האט איינמאל נישט געארבעט. ס'קען ארבעטן פינף מאל און די זעקסטע מאל נישט, און ס'קען נאכדעם נאך פינף מאל ארבעטן. און מיין דזשאב דארף זיין אז די פינף מאל וואס ס'ארבעט זאל איך פארדינען מער, ווי ווען די זעקסטע מאל וואס ס'ארבעט נישט זאל איך קענען קאטן מיין לאס. כ'פארשטיי. איז תמצית הדברים איז, יא ס'קען זיין, דער טריק צום משל, אז דער מהלך איז א גוטע מהלך, ביסטו מייעץ אז ער זאל עס בעק טעסטן וואס איז דא?
בעק טעסטן נאמבער איינס. בעק טעסטן מיט זאגסט מיט סאפטוועיר און זאכן וויאזוי די מהלך וואלט פערפארמד אין די פעסט אין אנדערע אומשטענדן און פארשידענע מצבים פון די מארקעט. נאמבער צוויי ער זאל ביי זיך אליין בודק זיין וויפיל זיין מאגן קען דערהייבן צו פארלירן. און נאמבער דריי. לאמיר נעמען א משל אקעי, פאר איך גיי צו נאמבער דריי. נעם א קוואדער. יא. און שיס עס ארויף און אראפ צען מאל.
יא.
וויפיל מאל גייט עס אויסקומען אויף די קאפ און וויפיל מאל גייט עס אויסקומען אויף די אנדערע זייט? זאגסט אז יעדע ווארף איז א פיפטי פיפטי טשענס אז, רייט, עס קומט דא אדער דארטן.
סאו אויב ס'איז צען מאל, לכאורה גייט פינף מאל זיין אזוי און פינף מאל אזוי. אויב דו נעמסט די אפראוטש וואס כ'האב דיר געזאגט, אז דו ווייסט אז דיין לאסס גייסטו קאטן, און לאמיר זאגן אז יעדע מאל וואס ס'גייט מיט די קאפ ארויף גיי איך דיך געבן צוויי דאלער, און יעדע מאל וואס ס'גייט מיט די קאפ אראפ פארלירסטו איין דאלער. יא. סאו קומט אויס אז פינף מאל האסטו באקומען צוויי דאלער, איז וויפיל געלט איז דאס? צען. צען דאלער, און פינעף מאל האסטו פארלוירן איין דאלער, וויפיל געלט איז? פינעף. קומט אויס ביסט געבליבן מיט פינעף דאלער. יא. אקעי? סאו אויב דו גייסט מיט אזא מהלך אז ווען איך גיי אריין אין א טרעיד עטליעסט און ס'ארבעט זיך נישט אויס, וואס איז מיין גרעסטע וויש וואס איך וויל ווען איך בין אין די טרעיד? מיין גרעסטע וויש איז צוויי זאכן, נאמבער וואן כ'זאל געוואר ווערן ווי שנעלער אז ס'ארבעט נישט, און נאמבער טו די לאס וואס איך גיי האבן ווייל ס'ארבעט נישט זאל זיין ווי קלענער. אהה. דאס איז די צוויי ווישעס וואס איך האב ווען עפעס ארבעט אנדערש ווי איך האב געוואלט, אפילו אויב רוב מאל ארבעט עס. די פראבלעם איז אסאך מאל אז ס'ארבעט רוב מאל און מ'קען מאכן צען דאלער יעדע מאל וואס ס'ארבעט און איינמאל וואס ס'ארבעט נישט פארלירט מען הונדערט דאלער דארפסטו מיט איין לאס האסטו פארלוירן צען מצליח'דיגע טרעיטס, סאו דו דארפסט עס טון מיט שכל. פארשטיי. אקעי. אקעי סאיז נאכאמאל א שנעלע חזרה, נאמבער איינס איז אז ער זאל בעק טעסטן די מעטאד, נאמבער טו ער זאל בודק זיין וויפיל ער גרייט צו פארלירן, און נאמבער דריי? נאמבער דריי איז אז ווען דער אייבערשטער העלפט דיך ביסט יא מצליח, רעד דיך נישט איין אז דיין מהלך גייט אנגיין אייביג, און קויף די בילדינג ווי דיין אפיס איז. סאו נעם די געלט, וועסט מאכן א עקסטערע צוויי מיליאן דאלער, וועסט קומען צו די לענדלארד און פרעגן פאר וויפיל ווילסט עס פארקויפן, און קויף אפ יענע בילדינג, איך מאך א דיסקלעימער, איך ווייס נישט אין וועלכע בילדינג דיין אפיס איז, און איך קען דיר נישט זאגן צו עס איז א גוטע דיעל צו נישט, און אויב ס'איז נישט קיין גוטע דיעל קויף א אנדערע בילדינג. וואס איז יא א גוטע דיעל? וואס איז יא א גוטע דיעל? אבוויעסלי. סאו אזוי ווייסטע אז ווען דיין מהלך הערט אויף צו ארבעטן, האפנטליך אז די בילדינג וועט ווייטער ארבעטן.
סאונד און פראקטישע עדווייס. ר' חיים, איך האב א שאלה יעצט פאר דיר, איך מעג?

איבערהויפט אונז רעד מיר אידיש און אידיש איז אונזער מאמע לשון איז זייער אסאך מאל מען זעהט זאכן מען מיינט מען ווייסט וואס מען זעהט אבער מען האט נישט קיין אהנונג וואס מען זעהט ס'איז דא געוויסע ווערטער וואס ס'קען אויסזעהן ווי ספאניש פאר אונז און סתם אזוי זעהסטו א ספאנישע ווארט געשעהט נישט גארנישט באט אויב דו גייסט נעמען דיינע אויסגעהארעוועטע געלטער און לייגן ערגעץ וועגן עפעס א ספאנישע ווארט דעמאלטס קען עס זיין געפערליך סאו ס'איז וויכטיג צו וויסן כ'וועל דיר געבן א משל איך זאג דאס אלס א משל, ס'איז מיר פונקט אויסגעקומען לעצטנס צו רעדן מיט אפאר אידן, צוויי, עקשעלי צוויי אידן איז געווען די עיקר, וואס כ'האב געדארפט רעדן צו יענעם וועגן טראגן מיט א רענצל זאכן אויף אויסלאנד.
און יענער האט געפרעגט וואס ער, איך נעם גערן זאכן זאגט ער, נאו פראבלעם, איך וויל אבער וויסן וואס דו שיקסט, איך וויל פארשטיין, כ'פארשטיי איך רעד מיט א טראסטבארע מענטש, כ'האב נישט קיין פראבלעם, באט איך וויל פארשטיין וואס איך שיק, וואס דו שיקסט, איך וויל וויסן וואס דו האסט. האט יענער געזאגט ער שיקט צוויי זאכן ער שיקט עפעס א געוויסע בעיבי פארמולא
און אויך מעיל.
מעיל?
יא. אקעי. ער שיקט מעיל. זאגט ער קוק אן די בעיבי פארמולא ווי לאנג ס'איז א צוגעמאכטע פעקל און ס'איז די געהעריג איך זע די קאמפאני נאמען האב איך נישט קיין שום פראבלעם צו נעמען אבער מעיל וויל איך נישט נעמען.
פארוואס?
פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער קודם וועגן צוויי זאכן, קודם ס'מיר זייער שווער צו גלייבן אז אין די אנדערע לאנד איז נישטא קיין מעיל, און און נאך א זאך ווייל איך בין מיר פלעין נישט קאמפארטעבל, דאס איז געווען איין מעשה, שוין, האט אים האט אים האט יענער האט געהערט ווייל אין די אנדערע לאנד איז נישטא קיין מעיל האט ער געכאפט אז מ'רעדט דא פון צוויי זאכן, איינער איינער האט געמיינט אז מ'רעדט פון פלאוער, פון מעל. אקעי. און יענער גערעדט פון פאסט.
אה. מעיל.
שוין. MAIL. יא. ניין איך רעד פון פאסט וואס מאכסט זיך משוגע. אה אקעי פיין נאו פראבלעם. אפאר טעג שפעטער די זעלבע זאך וועגן דעם האב איך געכאפט די משל. ווייל אפאר טעג שפעטער די זעלבע זאך. יענער האט געזאגט.

אנלעס דו געבסט מיך א צוגעמאכטע פעקל מעל וואס איז א קאמפאני און דאס איז אלעס הונדערט פראצענט אזוי ווי גראד פון די פעקטארי ארויס, דעמאלטס וואלט איך גענומען די מעל אויך. יענער האט שוין געהאט עקספיריענס, האט שוין געוואוסט אז, קיצור, איך מיין אז פון היינט און ווייטער גייט ער קיינעם נישט בעטן צו נעמען קיין מעל, ער וועט גראד פרעגן קענסט מיך נעמען פאסט. סאו דו זעסט פון דעם, דו זעסט פון דעם א געוויסע ווארט וואס דו קענסט ארויסלייגן, איינער מיינט מען רעדט פון הודי און דער אנדערער מיינט מען רעדט פון קוש. איינער מיינט אז מען גייט מאכן געלט ווען ס'גייט ארויף און דער אנדערער ווייסט אז מען גייט מאכן געלט ווען ס'גייט אראפ און דו גייסט נעמען דיין געלט און דו גייסט אריינלייגן געלט אין די מארקעט נישט וויסן קלאר וואס יעדע ווארט וואס דו זעהסט דארטן איז און בדרך הטבע איך זעה ס'גייט ארויף אויף א טשארט יא א טשארט איז די זעלבע פאר אלע שפראכן ארויף איז ארויף אראפ איז אראפ ס'נישט דא קיין זאג קיין שפראך וואס ארויף מיינט אראפ און אראפ מיינט ארויף, עז פאר עז ווי ווייט איך ווייס, סאו איז עס א זאך וואס איך זעה זייער אסאך מאל וואס איך באקום שאלות פון מענטשן בדרך כלל פון תלמידים אז אויף געוויסע טערמס, געוויסע ווערטער אין די סטאק מארקעט, וואס מיינט עס, ווען דארף איך עס נוצן, וואס קען געשען מיט די ווארט אויב ס'גייט קעגן מיר און וואס קען עס העלפן פאר מיין הצלחה, איך מיין אז ס'איז א וויכטיגע זאך אז מ'זאל עס גוט ארייננעמען אין קאפ